מיר לערנען היינט א שיחה, ליקוטי שיחות חלק ל ד, א שיחה, די שיחה די קעפל איז ברכה, גייט אויף די פרשה פון וזאת הברכה, וואס די רבי האט עס געזאגט אין די נאכט פון שמחת תורה תשמ ז, בדרך כלל איז די איינציגע פרשה וואס האט נישט קיין שבת איז וזאת הברכה, ס'דא שבת בראשית, שבת נח, שבת לך לך, וזאת הברכה איז נישטא קיין שבת וואס מ'ליינט פרשת וזאת הברכה, וזאת הברכה ליינט מען בשמחת תורה, דערפאר איז דא ווייניג שיחות פון וועגן די פרשה פון וזאת הברכה רש י מיט די אלע זאכן, און דא אין תשמ ז האט די רבי שמחת תורה ביינאכט גערעדט א שיחה א רש י שיחה, אויף דעם אויף דעם סיום וחותם פון די גאנצע תורה פון די לעצטע ווערטער ווי די תורה ענדיגט זיך, עס איז געווען א מורא'דיגע געוואלדיגע מורא'דיגע אטמאספערע אין אין שול ווען דער רבי האט גערעדט די שיחה, דער רבי האט עס גערעדט מיט א מורא'דיגע מורא'דיגע התרגשות, דער רבי האט געוויינט און געכליפעט ביי די שיחה, ארויסברענגענדיג די מעלה פון משה רבינו, די אהבת ישראל וואס משה רבינו האט געהאט וואס ער האט זיך מפקיר געווען אינגאנצן פאר די אידן, און דער גאנצער עולם איז געשטאנען מורא'דיג בהתרגשות ווי דער רבי האט גערעדט די שיחה, און מען קען זאגן אז אזא שיחה קען זאגן נאר אזא איינער וואס ער איז נשיא הדור, וואס ער טוט וויי יעדער איד וואו ער זאל זיך נישט געפינען אין די וועלט, האט ער געזוכט וויאזוי מען קען אים מאכן בעסער בגשמיות וברוחניות, וועט איר זען אליין ווי מ'וועט לערנען אינעווייניג אין די שיחה על הפסוק ולכל היד החזקה וגומר אשר עשה משה.

אז משה רבינו האט אים זיין הארץ האט אים געלאזט האט אים אויפגעהויבן זיין האט אים אויפגעהויבן די הארץ ער זאל צוברעכן די לוחות אין זייערע אויגן זיי זיי האבן געזען ווי ער צוברכט עס וואנט ווייס איך עס שנאמר ואשברם לעיניכם כ'האב עס צובראכן אין פראנט פון אייערע אויגן וואס דאס שטייט אין פרשת עקב והסכימה און רשי איז ממשיך והסכימה דעת הקדוש ברוך הוא לדעתו דער אייבישטער האט מסכים געווען צו דעם משה רבינו איז דער וואס האט צובראכן די לוחות שנאמר דא א פסוק אין פרשת כי תשא און אויכעט אין פרשת עקב אשר שיברת ישר כוחך ששיברת זעט מען אז דער אייבישטער האט מסכים געווען צו דעם וואס משה רבינו האט צובראכן די לוחות המקור לפרש שלעיני כל ישראל קאי על שבירת הלוחות הוא בספרי על הפסוק, וואנט נעמט רשי דעם דעם מקור אויף צו מפרש זיין אז לעיני כל ישראל גייט אויף שבירת הלוחות, איז פון ספרי, וזה לשונו דאס איז די לשון פון ספרי, בשברי לוחות נאמר, ביי די משה רבינו רעכנט אין פרשת עקב ווען ער דערציילט די אידן אז ער האט צובראכן די לוחות ווען ער איז אראפגעקומען פון בארג סיני, שטייט דארטן ואשברם לעיניכם, וכאן הוא אומר אשר עשה משה לעיני כל ישראל, שטייט אויך אין ביידע ערטער, דארטן שטייט ואשברים לעיניכם, און דא שטייט אשר עשה משה לעיני כל ישראל, לערנט דער ספרי ארויס אז דאס גייט אויף שבירת הלוחות וואס ער האט עס געטון פאר די אויגן פון אלע אידן. זאגט דער רבי ולכאורה תמוה, ס'איז נישט פארשטאנדיג, פירוש זה אינו על דרך הפשט כלל,

וואס איז ידעו השם פנים אל פנים, אז משה רבינו מיטן אייבערשטן זענען געווען פנים אל פנים האבן זיי גערעדט, און אויף אזוי ווייט אז ער האט זיך געפילט זייער באקוועם, ליבו גס, אז צו רעדן מיטן אייבערשטן האט ער זיך געפילט זייער באקוועם, און ס'איז געווען אויף א אופן אז ער רעדט מיטן אייבערשטן ווען ער וויל. נאכדעם שטייט ולכל היד החזקה, זאג רשי, וואס מיינט דאס א מורא'דיגע מעלה, שקיבל את התורה בלוחות בידיו, משה רבינו האט געטראגן פונעם אויבערשטן די תורה אין זיינע הענט, דערנאך שטייט ולכל המורא הגדול, זאג רשי וואס מיינט דאס ניסים וגבורות שבמדבר הגדול והנורא, דערפאר שטייט המורא הגדול אז ס'רעדט זיך וועגן די גרויסע ניסים, אויב אזוי ווערט דאך געוואלדיג שווער, ואיך מתאים שלאחרי מעלות גדולות ונפלאות אלו, נאך אזויפיל מעלות וואס אים, געוואלדיגע מעלות, ליבו גס בו צו רעדן מיטן אייבערשטן בכל עת שרוצה, ער קיבל תורה מידו פונעם אייבערשטן, איך מתאים שלאחרי מעלות גדולות ונפלאות אלו, יסיים הכתוב בלעיני כל ישראל, שנשאו ליבו לשבור הלוחות לעיניהם. און בפשטות ווען מען גייט און רעדן וועגן מעלות גייט מען העכער און העכער און העכער, און די לעצטע זאך וואס מען זאגט איז לשבור הלוחות לעיניהם, ווי שטימט דאס צוזאמען? רשי שבפירושו על התורה לא בא אלא לפשוטו של מקרא, שוין געזאגט אזויפיל מאל אז דער רשי זאגט אני לא באתי אלא לפשוטו של מקרא, האט לו לפרש ככמה מפשטני המקרא, פארוואס דארף רשי נעמען דעם ספרי, רשי האט דאך געקענט נעמען ווי אנדערע פשטני המקרא זאגן, און דער רבי ברענגט אראפ אין הערה זעקס דער רמבן, רבינו בחיי, און דער ספורנו, און דער אור החיים, און נאך, און דער רבי זאגט אויכעט צו קוקן אין מורה נבוכים חלק ב', איז דא אנדערע סארטן פירושים על פי פשוטו של מקרא.

ישר כחך אשר שיברת, אזוי שטייט אין גמרא, וואס שטייט אשר שיברת, דער אייבערשטער זאגט משה רבינו זאל מאכן, ער זאל נעמען שני לוחות אבנים און ארויף גיין צו אים און האט אים געבן נייע לוחות, און האט אים געזאגט אשר שיברת, טייטשט די גמרא, ישר כחך אשר שיברת. להדגיש, פארוואס ברענגט רש י אראפ אין דעם פירוש פון א צווייטן ארט וואס ס'שטייט נישט אין ספרי דארטן, להדגיש דעם היות ששבירת הלוחות מצד עצמו אינו ענין של מעלה, כאטש אז דעם צוברעכן די לוחות אליין איז נישט קיין מעלה, מכל מקום, יש בזה משום שבח בנוגע למשה, לגבי משה איז דא אין דעם א שבח, דערפאר קומט דאס צום סוף, ווייל ס'איז נישט קיין ענין פון ס'איז היפך א שבח, נאר ס'איז טאקע א שבח, אזוי ווי די פריערדיגע זאכן וואס מען רעדט דא, וועגן אשר ידעו ה' פנים אל פנים, לכל היד החזקה, איז דאס א המשך, מכל מקום, יש בזה משום שבח בנוגע למשה, פארוואס? שהרי הסכים ה' על ידו, דער אייבערשטער האט דאך מסכים געווען מיט זיין, מיט דעם וואס ער האט געטון. זאגט דער רבי אט דעם תירוץ וואס זיי גיבן וואס די מפרשים גיבן אבל תירוץ זה צריך עיון שהרי סוף סוף שבירת הלוחות עצמה היא דבר בלתי רצוי והיפך השבח לגמרי טאקע דער אייבישטער האט מסכים געווען מיט אים און רשי ברענגט עס אראפ אבער ס'פארענטפערט נישט אז דער אז דער סוף סוף דער שבירת הלוחות איז א דבר בלתי רצוי און לכאורה דאס היפך השבח לגמרי פון משה רבינו. ודוחק גדול לומר שכדי לרמז שהסכים השם על ידו יצרף הכתוב את ענין דשבירת הלוחות עניין שמצד עצמו הוא בלתי רצוי בתכלית עם כל המעלות הנפלאות של משה ס'איז זייער דוחק צו זאגן אז וויבאלד מיט דעם וואס דעם רמז אז וויבאלד אז הסכים השם על ידו ווערט דאס מצורף צו די אלע מעלות וואס מ'האט גערעדט ביז יעצט וואס באמת מצד עצמו איז דאך עס א דבר בלתי רצוי בתכלית און מען רעכנט דאס צוזאמען מיט כל המעלות הנפלאות של משה, זיין נבואה, האותות בארץ מצרים, קבלת הלוחות וכו', ומה גם, דער רבי לייגט צו די קשיא ווערט נאך אסאך שווערער בסיומם וחותמם, ווען דו שטעלסט עס די ערשטע זאך, וואלט איך געזאגט אז ס'דא דארטן די מעלה וואס דער אייבשטער האט מסכים געווען מיט אים, הגם דער עצם שבירת הלוחות איז נישט קיין מעלה נאר ס'אן ענין פון א דבר בלתי רצוי בתכלית, אבער וויבאלד דער אייבשטער האט מסכים געווען שטעלט מען עס אריין אין די מעלות פון משה רבינו, איז די ערשטע קען נאך זיין די צווייטע, אבער נישט מסיים זיין מיט דעם אז דאס איז די לעצטע זאך און דאס איז די העכסטע זאך וואס ס'קען זיין א מעלה אויף משה רבינו, ובפרט שתוכן שבח זה הסכים השם על ידו, דעם תוכן וואס מען ברענגט דא אז דער אייבישטער האט מסכים געווען צו משה רבינו, מצינו אצל משה בענין נעלה וטוב, מיר טרעפן עס אין א צווייטן ארט אין תורה וואס משה רבינו האט עפעס געטון און דער אייבישטער האט מסכים געווען מיט אים, ווי דער לשון איז אין רשי אין פרשת יתרו, הוסיף משה יום אחד מדעתו. משה האט צוגעלייגט נאך א טאג אויף א הכנה צו מתן תורה, נוסף לזה, אין צוגאב צו דעם וואס מיר טרעפן דאך א מעלה, א מורא'דיגע מעלה, ווען דער אייבישטער איז מסכים צו משה רבינו אין א גוטע זאך, פארוואס דארף מען ניצן דא דעם ענין פון ברעכן די לוחות אז דער אייבישטער האט מסכים געווען מיט דעם און דאס ווייזט ארויס די מעלה פון משה רבינו, נוסף לזה שמצינו בכמה פעמים, אין צוגאב צו דעם געפינען מיר שעל ידי תפילתו פעל משה שהקדוש ברוך הוא יבטל גזירה על ישראל וכיוצא בזה, האט דאך דאס געקענט ניצן. און ווי רשי ווי שטייט די גמרא אין ברכות זאגט וועגן מי ווי משה רבינו דאווענט אויף די אידן אשרי תלמיד שרבו מודה לו איז דאס קען מען אראפברענגען אלס א ענין פון א מעלה פון משה רבינו אבער נישט דאס וואס למעשה בפועל איז טאקע דער דער ברעכן איז א דבר בלתי רצוי בתכלית און נאר דער די מעלה איז נאר וואס דער אייבישטער האט מסכים געווען מה טעם שהביא הכתוב את ענין דהסכים הקדוש ברוך הוא דווקא בשבירת הלוחות פארוואס דווקא בשבירת הלוחות ברענגט מען אז די מעלה איז אז דער אייבישטער האט מסכים געווען מיט אים הקשור עם חטא העגל, נישט נאר וואס איז דער ענין פון פון דער שבירת הלוחות אליין איז א דבר בלתי רצוי, נאר ס'האט צו טון אויכעט מיט וואס? מיט חטא העגל, שעליו נאמר, וביום פקדי ופקדתי וגומר. ועוד. העיקר חסר מן הספר, נאך א שאלה, דער עיקר איז חסר מן הספר, וואס וויל מען ענטפערן, אז דא זעהט מען ארויס דעם גאנצן ענין אז דער אייבערשטער האט מסכים געווען צו דעם ווי די מפרשים ווילן ענטפערן, און דערפאר איז דער אייבערשטער מסביר דאס איז די מעלה פון משה רבינו, זאגט דער רבי העיקר חסר מן הספר, אין פשוטו של מקרא קען איך נישט טייטשן ווי די מפרשים, דער רבי האט אראפגעברענגט פריער דאס דאס דער רבי אליהו מזרחי און דער שפתי חכמים, איך קען דאס נישט ניצן, פארוואס בלשון הכתוב לעיני כל ישראל נרמז רק על דבר המעשה דשבירת הלוחות לעיניהם, וואס שטייט דא? ואשר עשה משה לעיני כל ישראל, אז ער האט צובראכן די לוחות, ואין כאן שום רמז לשבחו של משה הסכמת ה' על ידו, רשי ברענגט אראפ פון די גמרא, וואס די גמרא זאגט, די גמרא זאגט אין שבת און אין יבמות, אבער אין חומש שטייט דאך עס אינגאנצן נישט דערמאנט. אין חומש ווערט נאר דערמאנט דער ענין פון די שבירת הלוחות, עס שטייט גארנישט וועגן דעם ענין אז דער אייבערשטער איז מסכים געווען צו אים, רש י ברענגט עס אראפ פון די גמרא איז דאך ממילא, ווי קען איך לערנען אז דא קומט ארויס דערציילן דעם ענין פון די מעלה פון משה און די גרעסטע מעלה פון משה? אות ב', גם צריך להבין, דארף אויכעט פארשטיין, א', איין שאלה, רש י מדייק לומר לשבור את הלוחות לעיניהם.

מדוע בא הכתוב לרמז את הענין דשבירת הלוחות דווקא באופן השבירה שעשה לעיני כל ישראל? וואס איז דא די הדגשה אז ער האט עס צובראכן לעיני כל ישראל? שלכאורה אינו אלא עניין צדדי. ס'איז דאך נאר א, ער וואלט געקענט שרייבן אשר עשה משה אשר עשה משה, משה האט עס געטון, וואס דארף זיין די הדגשה לעיניהם אז זיי האבן געזען ווי ער צוברעכט די לוחות, בפרט שאינו ענין מיוחד לשבירת הלוחות דווקא, ס'איז דאך נישט קיין ענין מיוחד וואס משה רבינו האט געטון דווקא נאר דאס אין פראנט פון די אידן האבן אלע געזען, שהרי כמה מהענינים המנויים בהכתובים כאן נעשו לעיני כל ישראל. ס'איז דאך דא אסאך זאכן וואס ער האט געטון, די די די ווי געזאגט פריער דער לשון וואס ברענגט זיך אראפ דארטן, ווי דער לשון געווען, לכל היד החזקה שקיבל התורה מורא הגדול, ניסים וגבורות שבמדבר הגדול והנורא וואס משה האט געטון פאר די אידן ווי זיי האבן עס געזען. ב. צווייטע שאלה. מהו הדיוק בלשונו של רשי נשאוי ליבוי? און דער רבי לייגט צו אין די הערה, אין ספרי שטייט דאס גארנישט אויפן פסוק, פארוואס זאגט רשי נשאו לבו לשבור את הלוחות, אז זיין הארץ האט אים אויפגעהויבן צו צו צוברעכן די לוחות, לכאורה פרעגט דער רבי צוויי שאלות אין דעם צווייטן שאלה, הווה ליה למימר בקיצור ששבר את הלוחות, וואס דער נשאו לבו לשבור את הלוחות? רשי זאגט ואשברם לעיניכם, והסכימה דעת הקדוש ברוך הוא, קען זאגן וואס דארף זיין דער ענין פון. דווקא נשאו ליבו. רשי הייבט אן מיט דעם פירוש לעיני כל ישראל ברענגט רשי אראפ און ער זאגט שנשאו ליבו לשבור הלוחות, קען שטיין ששבר את הלוחות. ב. על כל פנים הווה ליה לרשי לנקוט עלה בדעתו, משה רבינו געזען אז מען האט געמאכט א עגל, האט ער, איז ארויפגעקומען אויף זיין דעה אז מען דארף צוברעכן די לוחות. און ס'איז דאך, די קשיא ווערט אסאך שווערער, כהמשך לשון רשי עצמו, רשי אליין זאגט דאך ווייטער, והסכימה דעת הקדוש ברוך הוא לדעתו, אז דעם אייבערשטנ'ס דעה האט מסכים געווען די דעה וואו משה רבינו האט עס צובראכן, ווערט נישט דערמאנט דארטן קיין הארץ, פארוואס זאגט רשי דא, ומה ענין נשיאת לב לשבירת הלוחות, וואסערע שייכות האט נשיאת הלב דווקא צו שבירת הלוחות? ס'איז געוואלדיגע שווערע שאלות אויף דעם רשי, און בפרט אז מיט דעם איז מען מסיים די תורה, מיט דעם ענדיגט זיך דער לעצטער פסוק און דאס איז די העכסטע מעלה פון משה רבינו, ווי קען מען דאס זאגן אויס ג'. ומכל הנל מוכרח לומר שלדעת רשי יש בהפעולה דשבירת הלוחות עצמו ענין נעלה ביותר המורה על מעלתו ושבחו של משה רבינו. נישטא קיין ברירה, איך מוז זאגן אז רשי האלט נישט נאר אין די מעלה וואס דער אייבישטער איז הסכים לדעתו שפעטער, נאר דער עצם צו ברעכן די לוחות איז א מורא'דיגע מעלה און ס'ווייזט אויף די מעלה און דעם שבח פון משה רבינו. ובהמשך לשון רשי, והסכימה דעת הקדוש ברוך הוא לדעתו, אין הכוונה אין כוונתו שזהו כל תוכן השבח, אלא תוספות ראיה שבשבירת הלוחות, יש שבח, דער רבי לייגט צו זייער געשמאק, אז מען לערנט ארויס פון דא אז נישט נאר דער ענין וואס רש י לייגט צו אז הסכימה דעתו של דעת הקדוש ברוך הוא לדעתו אין דעם ליגט די מעלה, ניין, דאס איז נאר א ראיה, וואס איז דער עיקר מעלה? דער עיקר מעלה איז אז אין צוברעכן די לוחות ליגט די גרעסטע מעלה וואס איז דא. דער רבי ברענגט אראפ אין הערה זיבעצן פון דעם רמבן און אויכעט פון דעם פון דעם ריטבא, שטייט דארטן און אויכעט ווערט אראפגעברענגט אין כמה מפרשי רש י אז א די שבירת הלוחות, דער לשון שבירת הלוחות, חביבא לפני המקום, און איז וואס איז די ראיה, דאם לא כן לא היה אומר לשומם בארון. מוז מען זאגן אז אין דעם ברעכן די לוחות אליין איז דא עפעס א געוואלדיגע גרויסע מעלה אין דעם מכיוון שזה נאמר לאחרי כל המעלות הנפלאות של משה רבינו ווי געזאגט פריער אז דאס איז די לעצטע זאך מיט דעם איז די תורה מסיים פרשת ברכה און מסיים דעם גאנצן חמישה חומשי תורה מוז מען זאגן אז וויבאלד עס קומט נאך די אלע מעלות וואס האט גענומען די לוחות פונעם אייבערשטן, פנים אל פנים איז געווען אויך לבו גס בו און האט גערעדט מיטן אייבערשטן ווען ער וויל, מוז מען זאגן אז וויבאלד עס קומט נאך די אלע מעלות נפלאות פון משה רבינו, מובן כנזכר לעיל מוז מען זאגן איז פארשטאנדיג, שלא זו בלבד שבשבירת הלוחות יש מעלה, נישט נאר אז ס'דא א מעלה אין די ברעכן די לוחות, אלא שמעלה זו, עולה על המעלות שנמנו לפני זה, די מעלה גייט ארויף איז נאך העכער ווי אלע, ווייל מ'מוז זאגן אז די תורה קומט אונז דערציילן א סדר אין די מעלות, מ'גייט פון פון פון די קלענסטע דרגה ביז די העכסטע דרגה, און די העכסטע דרגה מיט דעם איז מען מסיים די תורה. מעלה זו עולה על המעלות שנמנו לפני זה, כולל, ס'איז כולל אויכעט אז דאס איז העכער פון קבלת הלוחות, שקיבל את התורה בלוחות בידו, איז דער צוברעכן איז נאך גרעסער ווי דעם קריגן די לוחות פונעם אייבערשטן.

דער לשון פונעם טור און דעם רמא אז אין שמחת תורה איז סיום און גמרה של תורה יהיה על דבר שבירת הלוחות ענין בלתי רצוי בתכלית. ס'דאך דא א כלל אז וואס? אז מסיימים בטוב, די גמרא זאגט אין ברכות, איז ווי קען עס זיין אז דער סיום וחותם פון די גאנצע תורה איז אין אזא זאך פון שבירת הלוחות וואס ענין בלתי רצוי בתכלית און דאס איז גמרה של תורה. ממילא לויט ווי מען האט דארט געזאגט פריערט אז אינעם ברעכן די לוחות אליין איז דא ליגט די מעלה פון משה רבינו און דאס איז א מעלה וועט עס ווערן פארשטאנדיג פארוואס מען איז מסיים מיט דעם, דאס איז טאקע די העכסטע מעלה דער העכסטער שבח פון משה רבינו ווי ס'וועט ווערן מבואר ווייטער אין די שיחה. ושאלה זו היא גם בנוגע ללשון רשי עצמו, די שאלה ווי קען זיין אז דער סיום וחותם התורה איז וועגן שבירת הלוחות וואס לכאורה איז דאס א ענין בלתי רצוי בתכלית איז אויכעט אויפן לשון פון רשי, ווי איז רשי מסיים זיין פירוש אויף די תורה? רשי האט געגעבן א פירוש אין די גאנצע תורה, חמשה חומשי תורה, ווי איז ער מסיים דעם לעצטן לעצטן ווארט אין תורה, שמסיים פירושו על התורה בתיבת ששיברת, ישר כוחך ששיברת, דלכאורה אפילו אם ישנו הכרח לפרש שלעיני כל ישראל קאי על שבירת הלוחות, ווי געזאגט פריערט אז מען מוז זאגן אז וואס? אז דאס וואס שטייט לעיני כל ישראל, און דארטן שטייט ואשברם לעיניכם, קומט די תורה דא דערציילן, נישט ווי אנדערע מפרשים ווילן זאגן, אז ס'איז א המשך צו פריערט, לכל היד החזקה אשר עשה משה לעיני כל ישראל, איז איין זאך, לכל היד החזקה וואס משה האט געטאן אין פראנט פון די אידן, ניין, נאר מיר זאגן אז לעיני כל ישראל גייט, אשר עשה משה לעיני כל ישראל גייט אויף ברעכן די לוחות, הוה ליה לרשי לסדר את דבריו, באופן שסיומם לא יהיה בתיבת ששיברת. און דער ספרי שטייט טאקע אנדערש, פארוואס איז רשי מסיים מיט ששיברת עניין בלתי רצוי, כי אם בהתיבות ישר כוחך, או הסכימה דעת הקדוש ברוך הוא לדעתו וכיוצא בזה, רשי האט געקענט אויסשטעלן זיין פירוש אין חומש אז ער זאל אז ער זאל מסיים זיין אדער שרייבן הסכימה דעת הקדוש ברוך הוא לדעתו שנאמר ששיברת ישר כוחך, ענדיג מיט ישר כוחך, פארוואס ענדיגסטו מיט ששיברת? אדער ענדיג מיט הסכימה דעת הקדוש ברוך הוא לדעתו, און נישט ענדיג מיט דעם ווארט ששיברת, ממילא פון דעם אלץ מוז מען צוקומען צו א מסקנא, ועל כרחך צריך לומר כנזכר לעיל, קומט דער רבי צו צו א מורא'דיגע געוואלדיגע מסקנא, שבשבירת הלוחות עצמה יש עניין של מעלה ושבח גדול, ביותר למשה, אין דעם ברעכן די לוחות ליגט די גרעסטע מעלה און דער שבח פון משה רבינו, ולכן מסיים את התורה בלעיני כל ישראל שנשאו ליבו לשבור את הלוחות, און אויכעט ולכן גם רשי מסיים פירושו על התורה דווקא בתיבת ששיברת, רשי איז דאך מדוייק אין יעדן ווארט און יעדן אות און וואו ער שטעלט עס, אפילו וואס ער ברענגט אראפ פון חומש איז מדוייק, און מען לערנט אראפ פון דעם מורא'דיגע זאכן, איז רשי האט מדייק געווען צו ענדיגן די תורה מיט ששיברת, ווייל אין דעם ליגט די גרעסטע מעלה פון משה רבינו. אות ד'. ויש לומר ביאור כל זה על פי מה שכתב רשי לפני זה במקומו בביאור הטעם דשבירת הלוחות. דער ביאור אין דעם אלץ וועט ווערן פארשטאנדיג וועט מען זען אז אין די שבירת הלוחות ליגט די גרעסטע מעלה, דער גרעסטער שבח אויף משה רבינו, וועט מען אראפלערנען פון דעם וואס רשי שרייבט וואו ס'רעדט זיך וועגן שבירת הלוחות אין פרשת כי תשא. על הפסוק פסל לך שני לוחות אבנים כראשונים גומר, דער אייבערשטער זאגט משה רבינו פסל לך שני לוחות אבנים, מפרש רשי, סאו רשי ברענגט אראפ דארט און רשי נעמט דאס פון תנחומא און ער זאגט פסל לך, גיי און ברענג, האק אויס צוויי נייע שטיינער און קום ארויף און כ'מאך אויף דעם, כ'שרייב אויף דעם, אויף וואס ס'איז געווען געשריבן אויף די לוחות וואס דו האסט צובראכן, זאגט רשי פסל לך משל למלך שהלך למדינת הים, א מלך איז אוועקגעגאנגען אין מדינת הים, והניח ארוסתו עם השפחות, האט איבער געלאזט זיין זיין כלה, האט איבער געלאזט ארוסתו מיט די שפחות, מתוך קלקול השפחות יצא לה שם רע, געקומען די שפחות האבן געטון עפעס נישט ווי ס'דארף צו זיין, איז ארויסגעגאנגען א שם רע, אז די ארוסה האט אויכעט געטון דבר רע. עמד שושבינה, דער שושבינה דער אונטערפירער, אפשר זאגן דער שדכן, וקרע כתובתה, און האט צוריסן די כתובה. אמר, האט ער געזאגט אז דער מלך וועט קומען צוריק און וועט הערן די שמועות אויף די ארוסה, אם יאמר המלך להורגה, אומר לו, וועל איך אים זאגן, עדיין אינה אשתך. המלך, און דער תנחומא איז ממשיך און רשי ברענגט עס אראפ, המלך זה הקדוש ברוך הוא, השפחות אלו ערב רב, דער מלך איז דער אייבישטער, די שפחות זענען די ערב רב, און דער שושבין דאס איז משה, וואס ער איז ארוסותו של הקדוש ברוך הוא אלו ישראל, האבן מיר די אלע דריי זאכן פונקט ווי אין די משל, דער מלך איז דער אייבישטער, די שפחות זענען ערב רב, דער שושבין איז משה, און די ארוסה איז זענען די אידן, ווער זענען ארוסתו של הקדוש ברוך הוא? די אידן, דהיינו, וואס איז די כוונת משה בשבירת הלוחות היתה כדי להגן על ישראל ולהצילם מעונש וכו', כמו קריעת הכתובה על ידי השושבין. שטייט דאך אין רשי קלארע ווערטער אז משה רבינו האט צובראכן די לוחות אזוי ווי דער שושבין האט צוריסן די כתובה און געזאגט דעם מלך זי איז נאך נישט דיין ווייב ממילא זאלסט נישט ווערן ברוגז און דארפסט איר נישט הרג'נען, זעלבע זאך דא אויכעט, משה רבינו האט צובראכן די לוחות וואס דאס איז כעין ווי דער ענין פון די כתובה פון די אידן מיטן אייבערשטן. ואף שבמקומו ממש על הפסוק וישלך מידו את הלוחות וישבר. מפרש רשי וואס שטייט דארטן אז ווען משה רבינו איז אראפגעקומען פונעם בארג אין פרשת כי תשא און ער האט צובראכן די לוחות, זאגט רשי דארטן, איז רשי מפרש, אמר, משה רבינו האט געזאגט, מה פסח שהוא אחד מן המצוות. אמרה תורה, כל בן נכר לא יאכל בו, משה רבינו האט געמאכט אזא חשבון, אז פסח וואס איז איינע פון די מצוות, זאגט תורה אז ווער קען עסן דעם פסח, נאר א איד, און כל בן נכר לא יאכל בו, התורה כולה כאן, איך האב מיט זיך די גאנצע תורה, ער האט די עשרת הדיברות מיט די לוחות, וכל ישראל מומרים ואתננה להם. דערפאר האט ער צובראכן די לוחות, היינו ששבירת הלוחות היתה משום שאין ישראל ראויים לקבל את התורה, איז לכאורה קומט דאך אויס פון דא פארקערט, קומט דאך אויס אז ער האט צובראכן די לוחות פארוואס ווייל אין ישראל ראויים לקבל את התורה. און ביז אהער האט דער רבי געברענגט דעם פסוק וואס ער ברענגט אראפ דעם משל פון א מלך מיט דעם שושבין מיט די ארוסה, איז לכאורה דאך עס נישט איז דאך עס א סתירה, זאגט דער רבי הרי מזה שרשי אינו מביא ב' הענינים בתור שני פירושים, רש י ברענגט דאס נישט, די מעשה מיט משל למלך, מיט די מעשה מיט אמר מה פסח שהוא אחד מן המצוות, ברענגט דאס רש י אינעם זעלבן פירוש נישט אין צוויי פירושים, מובן, ווערט אליין פארשטאנדיג, שיטת רש י, אז וואס? אז תרווייהו איתנהו ביה. ווען רש י ברענגט דאס אלס צוויי פירושים, זאג איך אדער דער פירוש אדער דער פירוש, וויבאלד אבער אז רש י ברענגט עס אראפ צוזאמען, איז תרווייהו איתנהו ביה, ביידע פירושים זענען אמת. ששתי כוונות היו למשה בשבירת הלוחות, עס איז געווען צוויי כוונות אין ברעכן די לוחות. א' איז געווען מפני כבוד התורה שלא רצה ליתן אותם למומרים, און ב' בשביל הגנת ישראל, איז געווען ביידע זאכן צוזאמען, איז געווען סיי כבוד התורה און סיי אכטונג געבן אויף די אידן. יש לומר, מען קען נאך זאגן, שהטעם הראשון כל ישראל מומרים ואתננה להם, משה רבינו זאגט אלע אידן זענען מומרים איך זאל עס געבן, בא בעיקר לבאר העדר נתינת הלוחות לישראל, דער רבי מאכט זייער געשמאק, ס'איז דאך דא צוויי פירושים, איינע איז אז ער האט געזאגט אז איך קען עס נישט געבן ווייל זיי זענען מומרים, די צווייטע וועגן הגנת ישראל, זאגט דער רבי די ערשטע זאך וואס משה רבינו האט גענוצט דעם טעם אז ישראל מומרים הן און ער קען זיי עס נישט געבן, קומט נאר אנזאגן פארוואס משה קען נישט געבן די לוחות צו די אידן, אבער לכאורה פארוואס האט ער עס געדארפט צוברעכן, האט ער עס געקענט באהאלטן, האט ער עס געקענט אהיימנעמען און באהאלטן. נאך ווען תשובה טון וועט ער זיי געבן די לוחות, אבל אין זה טעם מספיק לשבירת הלוחות, ס'איז דאך היפך כבוד התורה, פארוואס האט ער עס צובראכן? ער האט עס געקענט באהאלטן. ואילו לטעם השני מוסבר היטב מה שהביא לשבירת הלוחות, לויטן צווייטן פירוש איז זייער פארשטאנדיג פארוואס ער האט עס געוואלט צוברעכן, בדוגמת קריעת הכתובה על ידי השושבין. האבן מיר ביידע זאכן צוזאמען, איז דא אין דעם ביידע זאכן, רשי ברענגט עס אראפ אין איין פירוש, ווייל ס'איז דא אין דעם ביידע זאכן תרווייהו איתנהו ביה, ס, די ערשטע איז מפני כבוד התורה, קען עס נישט געבן צו מומרים, און די צווייטע בשביל הגנת ישראל, ווייל דער צוברעכן, דא איז די הדגשה, די מורא'דיגע הדגשה, דער צוברעכן איז געווען וועגן הגנת ישראל, ווייל אויב נאר אויף נישט קענען געבן פאר מומרים, האט ער עס נישט געדארפט צוברעכן. ומזה מובן לענינינו, יעצט וועט מען פארשטיין, דא פון די רשי וועט מען פארשטיין זייער געוואלדיג, שבחו ומעלתו של משה בשבירת הלוחות, יעצט וועט מען פארשטיין דעם שבח און די מעלה פון משה רבינו אין ברעכן די לוחות, שתוכן השבח.

אות ה, ועל פי זה יש לבאר במה מעלה שבחו של משה בשבירת הלוחות יותר משאר מעלותיו. יעצט קומט דער רבי צו זיין חידוש, ווי קען מען זען אין רש י וואס וועט אונז ארויסווייזן די מעלה פון משה רבינו אין שבירת הלוחות אז ס'איז די העכסטע מעלה פון אלע מעלות וואס איז געווען ביז יעצט. מובן בפשטות, ס'פארשטאנדיג אין פשוטו של מקרא, גודל ויוקר ערכם של הלוחות ובפרט בעיני משה רבינו, יעדער איינער פארשטייט די טייערקייט און די רייכקייט און די גרעסטע מעלה וואס ס'קען זיין אין די לוחות, און משה רבינו איז דער וואס ער פארשטייט מער ווי אלעמען און ער פילט מער ווי אלעמען די גרויסקייט פון לוחות, פארוואס? שהרי הלוחות מעשה אלוקים המה, און ס'איז מכתב אלוקים ווי ס'שטייט אין פרשת כי תשא, און נישט נאר דאס נאר והוא זכה לקבלם מידי הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, ווי רש י ברענגט אראפ דא אין דעם אין דעם לעצטע פסוקים ברענגט רש י אראפ, לכל היד החזקה זאגט רש י שקיבל את התורה בלוחות בידיו, נוסף על חביבות שלו לדברי תורה בכלל, איז משה רבינו איז דער וואס פארשטייט די גרויסקייט און די טייערקייט פון די לוחות, ערשטנס איז לוחות מעשה אלוקים, ס'איז מכתב אלוקים, ער האט זוכה געווען עס צו קריגן פונעם אייבערשטן, ענד נוסף וואס משה רבינו פארשטייט בכלל די גרעסטע מעלה פון פון תורה, דער רבי ברענגט אראפ אין הארה פֿינף און דרײַסיק ביז די תורה ווערט אנגערופן אויף זיין נאמען, א פסוק אין מלאכי, זכרו תורת משה עבדי, און אין מדרש רבה אין פרק ל' און נאך ערטער ברענגט ער אראפ פארוואס שטייט זכרו תורת משה עבדי, לפי שמסר נפשו עליה, משה רבינו האט זיך מוסר נפש געווען אויף די תורה, איז ממילא יעצט וועט מען קומען צו פארשטיין אז משה רבינו איז דער גרעסטער וואס פארשטייט אין די מעלה פון תורה, ער פארשטייט נאך גרעסער אין די מעלה פון די לוחות, וואס איז מעשה אלוקים און מכתב אלוקים, און ער האט עס געקראגן אין זיינע הענט, ואף על פי כן, כאשר ראה משה רבינו הרועה הנאמן ואוהב ישראל, משה רבינו וואס איז געווען דער רועה נאמן, און ער איז געווען דער אמת'ער ליבהאבער פון אידן, שיש מקום לחשש, עס קען זיין א חשש, שמציאותם של הלוחות שהם בדוגמא לכתובה, אויב די לוחות זאלן בלייבן איז דאך דא א דוגמא אז ס'איז דא א כתובה צווישן דעם אייבערשטן מיט די אידן, יכולה לפגוע בישראל חס ושלום, קען חס ושלום אנרירן די אידן, לא היסס כלל וכלל, ער האט זיך נישט געספק'ט, ער האט נישט געהאט קיין ספק, אפילו נישט אויף איין מינוט זאגט דער רבי, לא היסס כלל וכלל לרגע, ואף לא שאל את הקדוש ברוך הוא, ער האט נישט געפרעגט דעם אייבערשטן, ותיכף ומיד שבר את הלוחות כדי להצילם מעונש. מורא'דיגע מורא'דיגע ווערטער ווי די רבי ברענגט ארויס די גרעסטע מעלה פון משה רבינו, ס'איז געווען א חשש און א ספק אז די מציאות וואס די לוחות זאלן בלייבן קען עס שאטן א אידן, האט ער נישט געטראכט צוויי מאל, נישט קיין סעקונדע, ער האט נישט געפרעגט דעם אייבערשטן, נישטא א וועג, די גרעסטע מעלות פון די לוחות, לוחות מעשה אלוקים, מכתב אלוקים, די תורה ווערט אנגערופן אויף משה רבינו'ס נאמען, זכרו תורת משה עבדי, וואס האט זיך מוסר נפש געווען אויף איר, פון דעסטוועגן אז ס'קומט צו אנרירן א אידן, איז משה רבינו נעמט און צוברעכט די לוחות. ולא עוד, איבן אסאך טיפער נאך, ששבירת הלוחות היתה כדי להציל רק חלק הכי קטן, שהיו במצב ירוד ביותר שנכשלו בחטא העגל, מען רעדט נישט דא וועגן ס'גייט שאטן גאנץ עם ישראל, מען רעדט נישט דא וועגן די צדיקים, מען רעדט דא וועגן דעם קליינעם חלק פון אידן וואס זענען געווען א מצב ירוד ביותר און זיי האבן געמאכט דעם עגל, ווי ער ברענגט אראפ אין הערה זעקס און דרײַסיק שרק מספר קטן נכשלו בפועל. ווי רב אין פרשת כי תשא און רשי ברענגט אראפ דארטן דער רבי איז ממשיך אין אריכות אין ליקוטי שיחות חלק טז אז מיר רעדן וועגן א מספר קטן וואס זענען נכשל געווארן גייט משה און צוברעכט די לוחות וועגן זיי דער רבי לייגט צו נאר א צריך עיון קטן אין די זעלבע הערה מ'דארף עיון מלשון רשי הנזכר לעיל מ'האט דאך געברענגט פריער די רשי ווי משה רבינו איינעם פון די טעמים איז געווען ווייל כל ישראל מומרים ווען ער האט צובראכן די לוחות האט ער געזאגט כל ישראל מומרים קומט דאך אויס אז ס'איז נישט קיין מספר קטן, זאגט די רבי אפשר קען איך ענטפערן כי אז עדיין לא ידע משה מי חטא בפועל, משה איז דאך ערשט נאר אראפגעקומען פון בארג און ער האט געהערט דעם גאנצן טומלעריי און ער האט געפרעגט יהושע קול מלחמה וואס איז דא? האט ער אים געזאגט ניין אז ס'איז דא א עגל האט ער גלייך צובראכן ער האט נישט געוואוסט ווער וועגן דאס דערפאר האט ער געזאגט כל ישראל מומרים אבער באמת למעשה בפועל איז געווען נאר א מספר קטן איז פאר דעם מספר קטן וואס האבן געמאכט א עגל איז משה רבינו להגן עליהם האט ער נישט געטראכט קיין איין סעקונדע לא היסס משה רבינו לשבור את הלוחות והראשונות און דא איז דער רבי ממשיך, וזוהי מעלתו הנפלאה של משה רבינו, מנהיג ישראל, רועה נאמן של ישראל, דא האט דער רבי פשוט געכליפעט ווען ער האט דאס געזאגט, דא ליגט די מעלה הנפלאה פון משה רבינו, לא זו בלבד שהפקיר את כל מציאותו כדי להגן על כלל ישראל, מען געפינט אין די תורה אז משה רבינו האט מפקיר געווען זיין מציאות, ווי ס'שטייט אין תורה ואם אין מחני נא מספרך, משה רבינו זאגט אם דו ביזט נישט מוחל די אידן, מעק מיר אויס פון דיין פון דיין תורה, וואס מיינט מספרך? ברענגט זיך אראפ פון רשי ברענגט אראפ פון גמרא ברכות, מכל התורה כולה, משה רבינו בעט דעם אייבערשטן ער איז זיך מוסר נפש, מעק מיר אויס פון די גאנצע תורה, און נישט נאר דאס, אלא עוד זאת ששבר את הלוחות שקיבל מיד הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, נישט נאר ער מעקט זיך אויס פון די תורה, נאר ער ברעכט די לוחות וואס ער האט געקראגן פון אויבערשטן אליין בכבודו ובעצמו, כדי להגן על אלה שנכשלו בחטא העגל, ער האט ארויסגעברענגט די מעלה, מורא'דיגע מעלה נפלאה פון משה רבינו וואס ער איז מנהיג ישראל, רועה נאמן, און אוהבן של ישראל. ולכן, לאחר שהתורה מונה כמה וכמה מעלות גדולות ונפלאות של משה רבינו, יעצט וועט ווערן זייער געשמאק פארשטאנדיג, נאך וואס די תורה רעדט אזעלכע מורא'דיגע מעלות, אז ער האט געקראגן די תורה פונעם אייבערשטן, און אז ער איז געווען ליבו גס בו און האט גערעדט מיטן אייבערשטן ווען ער האט געוואלט, און די אלע זאכן וואס האט זיי געמאכט אין מדבר מיט אלס, ענדיגט צו די תורה מיט די גרעסטע מעלה, מסיימת התורה במעלה הגדולה ביותר, וואס איז דאס? לעיני כל ישראל, וואס איז דאס? שנשאו ליבו לשבור הלוחות, דאס איז מעלה גדולה יותר מקבלת הלוחות וואס דאס ווערט אנגעדייטעט אין היד החזקה, דער לשון אויף היד החזקה זאגט רשי שקיבל את הלוחות בידיו, איז דאס נאך אסאך א גרעסערע מעלה, פארוואס? שכן רק בשבירת הלוחות בא לידי ביטוי גודל מסירות נפשו של משה רבינו עבור ישראל, אין דעם צוברעכן די לוחות, דארטן קומט ארויס, דארטן זעט זיך אויס און דארטן קומט ארויס און מען זעט קלאר די גרויסקייט און די גרויסקייט פון מסירות נפש פון משה רבינו פאר אידן, שבשביל להגין עליהם שבר את הלוחות, די גרעסטע מעלה פון משה רבינו איז דער צוברעכן די לוחות. אות ו. ובזה מתורץ גם דיוק לשון רשי דלעיל סעיף ב, מען האט געפרעגט איינע פון די שאלות, וואס שטייט דא עפעס נשאו ליבו? דארף שטיין עלה בדעתו, ווי ס'שטייט ווייטער אינעם זעלבן רשי, רשי איז מסיים מיט דעם, והסכים הקדוש ברוך הוא, הסכימה דעתו של הקדוש ברוך הוא לדעתו של משה, הייסט דאך אז ס'האט צוטון מיט דעת, פארוואס שרייבסטו עפעס הארץ? ס'דארף ארויפגיין אויפן קאפ האט ער געדארפט טראכטן אז ער גייט צוברעכן די לוחות. ובזה מתורץ גם דיוק לשון רשי דלעיל סעיף ב, רשי זאגט נשאו ליבו, דאכט זיך אז דער רבי האט געזאגט פריערט אז דאס שטייט אפילו נישט אין ספרי. שנשאו ליבו לשבור הלוחות, פארוואס? ווייל לשון זה נשיאת הלב, וואס מיינט נשיאת הלב? נשיאת הלב איז זייער א אינטערעסאנטער אויסשפראך, און דער רבי וועט ברענגען אז מען האט שוין געלערנט אין תורה וועגן נשיאת הלב, און משה רבינו האט געמוזט האבן נשיאת הלב צו ברעכן די לוחות, נישט עלה בדעתו, אפילו ס'שטייט ווייטער הסכימה דעתו של הקדוש ברוך הוא לדעתו. פארוואס? נשיאת הלב ווייזט אויף א תנועה של נדיבות לענין טוב, נשאו ליבו אויף צו טון א גוטע זאך, על דרך הלשון גבי נדבת המשכן, כל איש אשר נשאו לבו, ועוד, שטייט אין פרשת ויקהל נישט איין מאל, נאר אפאר מאל, כל איש אשר נשאו לבו, וואס געווען נשאו לבו? צו ברענגען א תרומה אויף צו קענען מאכן דעם משכן, איז אויך דער ענין פון נשיאת הלב איז ער צו טון א גוטע זאך, כלומר, ששבירת הלוחות היתה תוצאה מגודל הרגש של אהבת ישראל בלבו של משה, ס'ווייזט ארויס אויף די גרעסטע גוטע זאך וואס ס'קען זיין, דאס ברענגט ארויס די גרעסטע הרגש, לב, איז דאך רגש, געפילן, של אהבת ישראל אין דעם לב פון משה רבינו, און דערפאר שטייט נשאו לבו, עד כדי למסור נפשו בשביל הגנת ישראל. ער האט זיך מוסר נפש געווען אויף צו אפהיטן אויף איין אידן, אויף יעדן אידן. לכן נקט רשי שנשאו לבו, דערפאר מוז רשי זאגן נשאו לבו, ולא עלה בדעתו. פארוואס? כי רגש אהבת לבו לישראל הוא הוא שהביאו לשבור את הלוחות, נישט דער עלה בדעתו וואס האט אים געברענגט צו ברעכן די לוחות, דער רגש פון אהבת ישראל, פון די אהבה צו די אידן. יש להוסיף על דרך הרמז, על כל פנים, מען קען צולייגן דרך הרמז, שבלשון נשאו לבו לשבור הלוחות, מרמז רש י, שכדי לשבור הלוחות הוזקק משה לענין של הרמה והגבהה, נשאו ברגש הלב, ער האט געדארפט האבן, ער זאל קומען צו א דרגה, פון א גרעסטע דרגה אין אהבת ישראל, אין נשיאות הלב, האט ער געמוזט אנקומען צו דעם. ווי זעט מען דעם רמז? שהרי כבוד התורה שלו ויראתו היו גדולים מאוד, ווי געזאגט פריער, דער משה רבינו דער דער כבוד פון תורה, דער כבוד פון די יראה פון תורה, איז דאך געווען מורא'דיג, און ער האט דאס געקראגן פונעם אייבערשטן אליין, ולכן, כדי לשבור הלוחות, היה צריך לנשא את האהבה שבלב עוד יותר, ער האט דאך ליב די תורה, און ער האט מורא פאר די תורה, פון דעסוועגן האט ער געדארפט נשאו לבו, אויפהייבן זיין הארץ, העכער ווי ליב האבן די תורה און ארויסברענגען דעם דעם דעם דעם די ליבשאפט צו אידן, והיינו לעורר בליבו אהבת ישראל גדולה כל כך, אז דו מוזט האבן א נשיאת לב צו האבן אזא ליבשאפט צו די אידן, עד כדי שתכריע את יראת וכבוד התורה שלו, ס'וועט דאס זאל מכריע זיין אז יעצט דארף מען טראכטן וועגן דעם ענין פון אידן, ראטעווען אידן, איי די תורה גייט מען גייט צוברעכן די לוחות, דאס איז מכריע, ולשבור את הלוחות כדי להציל את ישראל. דער רבי לייגט צו אין הערה פֿערציק, אז מען רעדט דא וועגן א רמז, זאגט דער רבי זייער געשמאק אין הערה פֿערציק, להעיר, להעיר אלס א רמז פון דעם וואס אט דער פסוק וואס עס שטייט דארטן, שטייט אין פרשת כי תשא קאפיטל ל ב און פסוק ל ב, משה רבינו האט געזאגט ואם אין מחני נא מספרך, וואו איז דאס? אין פרשת כי תשא, קאפיטל ל ב, פסוק ל ב, ביידע איז אין לב, דער ענין פון נשאו לבו, און אויכעט געוואלדיג אין גמרא ברכות, וואו שטייט דאס? שטייט דאס אין דף ל ב, וואס דאס ווייזט אויף דעם ענין פון מסירות נפש פון משה פאר די אידן, א ענין פון לב, אז עס האט ארויסגעברענגט דעם ענין פון נשאו לבו אויף זיין איבערגעגעבנקייט צו אידן, צו די איבערגעגעבן העכער ווי די איבערגעגעבנקייט צו תורה ער ווייסט די גרעסטע מ ר פארשטאנדיגסטער מענטש וואס פארשטייט וואס איז משה קיבל תורה מסיני און די תורה ווערט אנגערופן זכרו תורת משה עבדי ווייל ער האט זיך מוסר נפש געווען אויף דעם האט ער פארשטאנ האט ער געפילט נשאו לבו אז אהבת ישראל איז העכער און האט צובראכן די לוחות. יש לומר, שזהו גם הטעם על זה שהכתוב מרמז אודות שבירת הלוחות בהתיבות לעיני כל ישראל, געווען איינע פון די שאלות וואס דארף שטיין לעיני כל ישראל האט עס צובראכן, ער האט עס צובראכן, וואס דער חידוש דא לעיני? זה שמשה שבר הלוחות לעיני כל ישראל, ווי דער לשון איז ואשברם לעיניכם, הוא, א', שבחו של משה, ס'ברענגט ארויס, א', די ערשטע זאך ברענגט עס ארויס דעם שבח פון משה, מסירות נפש עבור ישראל גברה אפילו על היפך כבוד התורה לעיני כל ישראל, דאס איז די ערשטע זאך, ס'האט געוואלט ארויסווייזן די אידן, אז זיי זאלן זען אז זיין אהבה צו די אידן, און מסירות נפש פאר די אידן, איז העכער ווי כבוד התורה, און להוסיף נאך א זאך על דרך הרמז, וואס האט ער געוואלט וואס האט ער געוואלט מרמז זיין? פארוואס שטייט דאס דווקא ואשברם לעיניכם, און דא ווערט דאס דערמאנט אין דעם ווארט לעיני כל ישראל אז ער האט עס צובראכן אין די אויגן פון אלע אידן, כדי לנטוע בליבם של כל ישראל, צו איינפלאנצן אין אלע אידן עד סוף כל הדורות, אז וואס? אז הענין של אהבת ישראל בתכלית השלימות, ארויסברענגען אין די אידן און יעדער איינער זאל וויסן אז אהבת ישראל איז דער זאל זיין אויף א אופן פון תכלית השלימות, און דאס איז די גרעסטע זאך וואס ס'קען זיין. נמצא, וואס לערנט מען ארויס פון דעם אלץ? שבתיבות לעיני כל ישראל נרמז שבחו של משה בשבירת הלוחות גודל אהבת ישראל שלו, איז שוין פארשטאנדיג, זייער געשמאק פארשטאנדיג, לעיני כל ישראל ענדיגט זיך מיט דעם די תורה, און רש י ענדיגט צו אויכעט מיט דעם ווארט, גייט אראפ די שאלה פארוואס רש י האט געענדיגט ששיברת, עטס קענט שרייבן ששיברת ישר כוחך, ענדיגט מיט ישר כוחך, נישט מיט ששיברת, לכאורה ווי איז מען מסיים די תורה אזוי, אלע חמשה חומשי תורה, ניין, די הדגשה איז דא די שבירה ווייל דאס ווייזט ארויס די גרעסטע מעלה פון משה אין מסירות נפש און אין גרעסטע מעלה פון אהבת ישראל פון משה רבינו. דאס איז א מנהיג משה גואל ראשון משה גואל אחרון דאס איז דער מנהיג פון די אידן אות ז' אמנם עדיין צריך ביאור מען דארף נאך אבער פארשטיין על פי הכלל די גמרא זאגט אין ברכות דהכל הולך אחר החיתום אלץ גייט לויט לויט לויט דעם סוף ווי מען ענדיגט מסתבר לומר שסיום וחותם התורה גמרה של תורה צריך להיות בעניין המבטא את שלימות מעלת התורה אויב דו זאגסט אז די תורה אז אז דער ענין איז אז ס'דארף זיין הכל הולך אחר החיתום איז אז מ'גייט ענדיגן די תורה ווי האט מען געדארפט ענדיגן די תורה האט מען געדארפט ענדיגן די תורה מיט די מעלה פון תורה איז דאך גמרה של תורה אויב ס'איז גמרה של תורה דארף מען ענדיגן מיט א ענין וואס איז מבטא די שלימות פון מעלת התורה לויט אפילו לויט ווי אלס מ'האט גערעדט וועגן די אהבת ישראל פון משה רבינו וואס דאס קען שטיין אבער נישט די לעצטע זאך נישט מיט דעם ענדיגט מען ותמוה, אף שעל פי הנל יוצא, כאטש לויט וואס מיר האבן געלערנט ביז יעצט, שסיום התורה הוא בדבר טוב, ס'איז טאקע א דבר טוב, וואס איז דאס? שבשבחו של משה בענין גודל אהבתו ומסירות נפשו עבור ישראל, ס'ברענגט ארויס דעם שבח פון משה אין די גרויסקייט פון זיין ליבשאפט און מסירות נפש פאר אידן, וגם יש בו משום גודל מעלתם של ישראל, ס'ברענגט אויכעט ארויס דעם גודל, די מעלה פון אידן, פארוואס האט משה רבינו ליב די אידן, שגם כשהם במצב ירוד ביותר, אפילו ווען זיי זענען אין א מצב, א ביטערן מצב, זיי האבן געמאכט א עגל, און כדי להגן עליהם, צו מגן זיין אויף זיי, ולהצילם מעונש כו', זיי מציל זיין פון א עונש, כדאי אפילו לשבור את הלוחות. איז איז זייער נישט פארשטאנדיג, כאטש לויט ווי געזאגט פריער, ס'ברענגט ארויס די מורא'דיגע מעלות פון משה, מכל מקום בנוגע לתורה עצמה, בנוגע צו די תורה אליין, הרי זה היפך השבח. פארוואס? שכן שבירת הלוחות הרי זה ביטולה של תורה, ערשטנס דאס ביטולה של תורה, און צווייטנס איז דאס א ענין פון היפך פון כבוד התורה. דער רבי זאגט אז ביטולה של תורה ברענגט ער אראפ פון גמרא אין מנחות, בנוגע לשבירת הלוחות שטייט דארטן אז וואס? אז דאס איז א ענין פון ביטולה של תורה. נה, אפילו די גמרא איז ממשיך דארטן אז ביטולה זהו יסודה, דאך איז דאס נאר פון די תוצאה וואס איז געקומען די לוחות שניות, אבער למעשה בפועל די שבירת הלוחות ווערט אנגערופן אין גמרא ביטולה של תורה, און אויך היפך כבוד התורה, ווי קען זיין אז די תורה איז מסיים אה טאקע די מעלה פון די אידן ברענגט עס ארויס די מעלה פון משה רבינו די גרעסטע מעלה וואס ס'קען זיין, אבער לגבי תורה וואס מ'איז דאך מסיים תורה מ'איז דאך מסיים חמשה חומשי תורה האט מען געדארפט עס מסיים זיין מיט א ענין פון כבוד התורה און נישט קיין ענין פון פון שבירת הלוחות וואס דאס איז וואס דאס איז ביטולה של תורה און היפך כבוד התורה. לכאורה בלייבט דאך א געוואלדיגע קשיא נאך דעם גאנצן הסבר מיט די אריכות פון די געשמאקייט ווי דער רבי האט אונז מסביר געווען אז דער ברענגט ארויס די מעלה פון משה רבינו און נאך די אלע מעלות איז דאס די גרעסטע מעלה בלייבט דאך נאך אלץ שווער ויש לומר הביאור בזה קען מען זאגן דעם ביאור איז בתנא דבי אליהו רבה עס ברענגט זיך אין תנא דבי אליהו רבה שני דברים יש בעולם ס'דא צוויי זאכן אין די וועלט תורה וישראל אבל איני יודע איזה מהם קודם און רשי אליין זאגט אין אין בראשית שתורה וישראל נקראו ראשית בראשית בית ראשית ביידע ווערן אנגערופן ראשית זאגט דער תנא דבי אליהו רבה שני דברים יש בעולם תורה וישראל אבל איני יודע איזה מהם קודם איך ווייס נישט ווער איז פריער די תורה צו די אידן אמרתי לו זאגט אליהו הנביא אמרתי לו איך האב געזאגט בני דרכן של בני אדם אומרים התורה קדמה מענטשן זאגן אז די תורה איז פריער, אבל אני, אליהו הנביא זאגט, אני אומר, ישראל קדמו, ישראל זענען געווען, זענען פריער. לכאורה אינו מובן, לכאורה דער תנא דבי אליהו רבה איז נישט פארשטאנדיג. מהו הספק איזה מהם קודם, עד שצריכים לאליהו לחדש אני אומר לישראל קדמו. וואס איז דא די שאלה איזה מהם קודם, און אליהו הנביא איז מחדש, ווי שטייט דער לשון, אני אומר, אבל אני אומר ישראל קדמו. הרי כל ענין התורה לא יתכן בלי ישראל. די גאנצע תורה קען דאך נישט זיין נאר אז ס'דא אידן שלהם נאמרו ציוויי התורה, ווער האט די וואס איז די גאנצע תורה? פאר אידן, איז וואס די שאלה ווער איז פריערט? איז זיכער אז די אידן זענען פריערט, און ווי דער רבי זאגט קלאר כהמשך בתנא דבי אליהו רבה, אין תנא דבי אליהו רבה אליין שטייט שאינו מובן מעיקרא מאי קא סלקא דעתך, ער אליין זאגט דארטן וואס איז דער קא סלקא דעתך, פארוואס וואס איז דיין שאלה ווער איז פריערט, זיכער איז איז איז אידן פריערט. און דער לשון איז דארטן לא יתכן בלי ישראל שלהם נאמרו ציוויי התורה והם המקיימים אותם ועל כרחך צריך לומר שישראל קדמו און דער רבי ברענגט נאך א ראיה כמפורש במדרש מדרש אין בראשית רבה מחשבתן של ישראל קדמה לכל דבר און דער מדרש איז ממשיך לולי ווען ס'וואלט נישט געווען אז ישראל עתידין לקבל את התורה לא היה כותב בתורה צו את בני ישראל דבר אל בני ישראל שטייט דאך שוין ווען די תורה איז געשריבן געווארן שטייט צו את בני ישראל דבר אל בני ישראל, מוז מען דאך זאגן אז עס איז שוין געווען בני ישראל, איז דאך דער ענין פון ישראל איז דאך ווי דער מדרש זאגט מחשבתן של ישראל איז קדמה לכל דבר, איז דאך די שאלה וואס איז דא מחדש אליהו הנביא מיט אמאל אבל אני אומר ישראל קדמו, אלא הביאור בזה שמה שכתוב צו את בני ישראל דבר אל בני ישראל נלמדת רק קדימה בזמן, פונעם לשון וואס עס שטייט צו את בני ישראל דבר אל בני ישראל איז א ראיה אז עס איז שוין געווען אידן, ווייס איך אז ס'איז געווען אידן בזמן איז געווען אידן פארדעם, אדער ווי דער לשון איז, מחשבתן של ישראל איז געווען טאקע פריערט, אבער בנוגע לקדימה במעלה, ווען מען רעדט וועגן קדימה במעלה, אפשר לומר שהעיקר היא התורה, שהתורה קדמה במעלה ובחשיבות לישראל, געוואלדיגן געשמאקן ענטפער אויף די שווערע שאלה אויפן תנא דבי אליהו. זאגט דער רבי, איך וואלט געוואלט מיינען אז דער ענין פון פון מחשבתן של ישראל קדמה און ישראל קדמו גייט נאר אויף דעם ענין פון זמן, אבער ווער ווייסט ווען קדימה במעלה איז די תורה העכער, ומעלתם של ישראל איז שרק אין בכוחם וביכולתם לקיים את ציווי התורה, זייער מעלה איז אז זיי קענען מקיים זיין די תורה, לייגט די רבי צו, אבער עס איז נישט אזוי, וזהו החידוש דאני אומר, אני אומר, די לשון פון אני איז געוואלדיג, וואס הייסט אני אומר? אני אומר, לייגט די רבי צו אין די הערה, אויפן עצם שלו, די עצם אויף די נשמה וואס איז מיוחדת מיט אני השם,

אויף צו מגלה זיין גאנצע תורה קומט אויף מגלה זיין די מעלה פון ישראל ווי דער רבי זאגט אין הערה אין פופציג רייט און אין תנא דבי אליהו רבה דארטן שטייט מפ מפני מה חביבין דברי תורה על הקדוש ברוך הוא יותר מכל באי העולם פארוואס איז די תורה די גרעסטע זאך מפני שדברי תורה מכריעין את ישראל לכף זכות, ס'הייסט אז ס'ברענגט ארויס די מעלה פון אידן, ס'איז מכריע לכף זכות, און ער ברענגט דארטן א גאנצן משל פון א מלך בשר ודם, ער האט געהאט קינדער מיט עבדים, אסאך קינדער און עבדים, און ער האט געהאט אויכעט א עבד זקן, וואס ער האט געלערנט זיינע קינדער גוטע וועגן און וויאזוי צו זיין, וועמען האט דער אייבשטער ליב געהאט? וועמען האט דער מלך ליב געהאט? האט ער ליב געהאט דעם עבד קטן, דעם עבד זקן, ווייל ווען דער עבד זקן וואלט זיי נישט געלערנט די גוטע ווערטער, וואס וואלט געווען מיט זיי? אזוי איז אויך דברי תורה, דברי תורה ברענגט ארויס די מעלה פון אידן, איז דער עיקר מעלה איז ישראל וואס זענען בנים, און די מעלה פון תורה איז וואס דורך תורה ווערט נתגלה די מעלה פון די אידן, די זעלבע זאך די דוגמא ווי דער אייביש ווי דער מלך האט ליב געהאט דעם עבד זקן ווי דער תנא דבי אליהו רבה ברענגט די משל, אזוי איז אויך פארוואס איז ער האט ער אים ליב, ווייל ער איז מחנך דעם בן המלך ווערט נתגלה די מעלה פון בן המלך, אזוי איז אויך דא דורך דעם ווערט נתגלה דער ענין פון די אידן אז די תורה איז מגלה, זי לערנט זיי וויאזוי צו זיין גוט, דערפאר האט ליב דער אויבערשטער די תורה, אזוי זאגט דער תנא דבי אליהו, ווייל די תורה לערנט זיי וויאזוי זיך צו פירן, ברענגען זיי ארויס די מעלה פון די אידן. וזהו גם תוכן החילוק בין שני הטעמים לשבירת הלוחות שבפירוש רשי, יעצט וועט איר פארשטיין דעם חילוק פון די צוויי טעמים וואס רשי ברענגט וועגן שבירת הלוחות, די ערשטע איז געווען אז פארוואס כל ישראל מומרים הם, שטייט אין די שטייט אין די תורה אז ביי פסח כל בן נכר לא יאכל בו ביי איין מצוה, איך האב די גאנצע תורה ווי קען איך זיי עס געבן זענען מומרים, בטעם הא' כל ישראל מומרים ואתננה להם מודגשת מעלת התורה על ישראל, איך קען נישט געבן די תורה צו אידן ווייל זענען מומרים, ברענגט ער ארויס דא די מעלה פון די תורה, שמעלת ישראל היא בזה שהם מקיימים וממלאים ציווי התורה. איז די תורה איז העכער, וואס איז די מעלה פון אידן? אז זיי זענען מקיים די תורה, אויב זיי זענען נישט מקיים די תורה קען איך זיי נישט געבן די תורה, ולכן, בהיותם מומרים אין לתת להם את התורה, געוואלדיג דער פנימיות טייטש פארוואס רשי ברענגט אראפ ביידע פירושים, מער ווי מען האט געלערנט ביז יעצט, איז אינעם ערשטן פירוש ברענגט ער ארויס די מעלה פון תורה, ואילו בטעם הב' מודגשת מעלתם של ישראל על התורה, עד כדי כך, אינעם צווייטן טעם ווערט ארויסגעברענגט, געוואלדיג! פארוואס האט עס משה רבינו געטון ששיבר את הלוחות כדי להציל את ישראל, ווי רשי ברענגט אראפ דעם משל פון פון דעם ארוסא און מיט דעם מיט די מיט די מיט געשריבן די תנאים און און די ארוסא איז די אידן און דער מלך איז דער אייבישטער און משה רבינו איז דער שושבין דערפאר האט ער עס צובראכן כדי להציל את ישראל פארוואס? ווייל די ישראל קדמו לתורה והתורה היא בשביל ישראל. מען זעט אויך אין מדרש רבה אין שמות זעט מען אז משה רבינו האט געזאגט צום אייבערשטן כל התורה שנשאת לי אי וידבר השם אל משה דבר אל בני ישראל צב את בני ישראל אמור אל בני ישראל משה רבינו האט געזאגט אם הם קלים מה אני עושה בתורתך די גאנצע תורה איז פאר אידן, מיט דעם ברענגט מען ארויס די מעלה פון די אידן. אות ח' ובזה יובן הקשר דלעיני כל ישראל שבירת הלוחות עם גמרה של תורה, לויט דעם וועט מען פארשטיין וואס ענדיגט זיך דער ענין פון לעיני כל ישראל, און מיט דעם איז מען מסיים גמרה של תורה, רעדט וועגן כל ישראל, די מעלה פון ישראל, און תורה ענדיגט זיך מיט דעם.

ווען מען גייט ענדיגן די גאנצע תורה, וואס איז די לעצטע ווערטער? יודעים ווייסט מען, ששלימותה ותכליתה של התורה היא, וואס איז די שלימות און תכלית פון תורה? צו את בני ישראל, דבר אל בני ישראל, פארוואס? ווייל ישראל קדמו, שבגלל זה נשאו לבו לשבור את הלוחות, איז זייער געשמאק פארשטאנדיג וואס די תורה איז מסיים, די שאלה וואס איז געווען, אבער די גמרא זאגט דאך הכל הולך אחר החיתום, יא יא, דא דער חיתום קומט אונז דערציילן אז די גרעסטע מעלה פון תורה איז דער ענין פון אידן. וענין זה מודגש בשמחת תורה, דער ענין איז מודגש דווקא אין שמחת תורה, וואס שמחת תורה לערנט מען דאך וזאת הברכה, שאז קורין לעיני כל ישראל, ועושים בו סעודת משתה לגמרה של תורה, ברענגט זיך אראפ אין טור און אין רמ"א אז יעמאלט איז דער ענין פון גמרה של תורה, און מ'מאכט א סעודה, דער לשון פונעם טור, ועושים בו סעודת משתה לגמרה של תורה. בשמחת תורה, יום טוב שני של שמיני עצרת מודגשת ומתגלה מעלתן של ישראל, ווי ס'שטייט דארט אין דער לשון, שטייט אין תורה ווען מ'ליינט עס שמחת תורה, פר אחד איל אחד, שקורין עס בתורה למפטיר, פארוואס ליינט מען עס יעמאלט, איז כנגד, רשי זאגט עס אויפן פסוק דארטן, פארוואס שטייט פר אחד איל אחד, זאגט רשי, כנגד ישראל, פר יחידי כנגד אומה יחידה, און רשי ברענגט אראפ דעם משל למלך, ער האט געמאכט א סעודה פון זיבן טעג און ער האט גערופן די גאנצע אנשי מדינה, און דערנאך ווען עס איז געקומען דעם דעם דעם זיבעטן דעם אכטן טאג האט ער געזאגט אמר לאוהבו עשה לי סעודה קטנה כדי שאהנה ממך, ווי די גמרא זאגט אין סוכה אז דער אז דער אז דעם שמחת תורה דעם טאג שמחת תורה אדער אדער שמיני עצרת און שמחת תורה איז פר אחד און איל אחד. היינו שאין דעם שמחת תורה יהיו לך לבדך ואין לזרים אתך, ווי שטייט א פסוק אין משלי, יהיו לך לבדך נאר אידן קומען יעמאלט, יעמאלט דארף מען ענדיגן די תורה אין דעם לשון פון לעיני כל ישראל צו ווייזן די מעלה אז ישראל קדמו און דערפאר צוברעכט מען די לוחות, דאס איז די גרעסטע מעלה פון די תורה. ולא עוד אלא שהדגשת וגילוי מעלתן של ישראל בשמחת תורה היא גם לגבי התורה. און דער רבי לייגט צו נאך, כ'האב איבערגעהיפערט, היינו, שענין שמחת תורה יהיו לך לבדך ואין לזרים איתך, ווי די גמרא זאגט, בלשון הזוהר, אין זוהר שטייט דאס אויף שמיני עצרת, שטייט לא אשתכח במלכא אלא ישראל בלחודוהי, ווער איז מיט'ן מלך? נאר די אידן. געוואלדיגע ווערטער. ולא עוד, און ס'קומט נאך ארויס נאך טיפער, שהדגשת וגילוי מעלתן של ישראל בשמחת תורה היא גם לגבי התורה, נישט נאר אז מען זאגט אז מען צוברעכט די לוחות, נאר ס'טוט ארויסברענגען אויכעט די מעלה פון פון די תורה, ממילא וועט ווערן פארשטאנדיג מער דער סיום וחותם פון די תורה איז דווקא לעיני כל ישראל פון צוברעכן. פארוואס? ווי זעט מען עס? בשמחת תורה ברענגט דער רבי אראפ, איז דא צוויי פירושים, שני פירושים, א', שמחת ישראל בתורה, וואס מיינט שמחת תורה? אידן פרייען זיך מיט די תורה, שמחין, ווי דער לשון איז געזאגט פריער אין טור, שמחים לגמרה של תורה, היינו שעל ידי התורה נעשית שמחה בישראל, די תורה ברענגט אריין א שמחה ביי די אידן, דאס איז איין פירוש, ב', שמחתה של התורה. די שמחה פון תורה איז דא אין שמחת תורה, על ידי זה שישראל משמחין את התורה, ווי די אידן זענען משמח די תורה, ווי די רבי ברענגט אראפ פון זוהר, ונוהגין למעבד ישראל עמה וחדוה עמה חדוה, ומעטרין לספר תורה בכתר דיליה, און מען מאכט די תורה, און ס'איז דא אויך, די רבי ברענגט נישט אראפ דאס די ווארט פון פריערדיגן רעבן, אז די ספר תורה וויל טאנצן, אז די אידן האבן מיר מקיים געווען א גאנץ יאר די תורה פרייט זיך, אבער די תורה האט דאך נישט קיין פיס, איז יעדער איד איז פיס צו די ספר תורה, קומט אויס אז ס'איז דא נאך א פירוש אז ס'איז שמחה פון די תורה גאר. ועד כדי כך שישראל הם החתן והתורה היא הכלה, וואס מיינט די תורה, אידן זענען די חתן און די תורה איז די כלה, היינו שישראל הם משפיעים לגבי התורה, אז די אידן זענען גאר משפיע אין תורה, האבן מיר ביידע זאכן, עס ווייזט ארויס די מעלה פון די אידן אז זיי זענען זיך פרייען זיך מיט די תורה, סאו די מעלה אויכעט פון סיומה של תורה ברענגט מען דעם ענין אז די תורה פרייט זיך מיט די אידן, די תורה פרייט זיך וואס אידן זענען איר מקיים, וענין זה שבכוחן של ישראל לשמח את התורה, ווי קען זיין אז אידן זאלן משמח זיין די תורה, הוא מפני מעלתם של ישראל שקדמו לתורה, ווי דער לשון איז ישראל קדמו, און דער רבי האט מחדש געווען אז קדמו איז אפילו אין דער חידוש פון אליהו הנביא ואני אומר ישראל קדמו איז נישט אז זיי געווען פריערט אין צייט, דאס יעדער איינער ווייסט ווייל אנישט וואלט נישט געשטאנען דבר אל בני ישראל, בשעת דער אייבערשטער שרייבט די תורה שרייבט ער דבר אל בני ישראל שוין דא ישראל, ער איז מחדש אז ס'קדמו אפילו אין מעלה.

על ישראל, שבזה מתבטאת שלימותה ותכליתה של התורה, וואס איז דער וואס איז דער וואס איז דער סוף דער שלימות און תכלית פון תורה וואס איז דאס? צו את בני ישראל דבר אל בני ישראל.